איז אין פרשת פנחס אין די דריי וואכן ליינט מען נישט די הפטורה וואס איז שייך צו די פרשה ווי מ'ליינט עס אין א יאר וואס ס'קומט נישט אויס אין די דריי וואכן, און יעדער מאל וואס איז דא די ענין פון הפטורה האט מען דאך מתקן געווען אז ס'דארף האבן א שייכות צו די פרשת השבוע, מה שאין כן ווען ס'קומט די דריי וואכן ליינט מען דאך די ג' דפורענותא דערנאך קומט שבעה דנחמתא מוז עס נישט האבן דווקא קיין שייכות צו די פרשה זאגט דער רבי אבער א יעדע זאך אין תורה איז דאך מדויק מוז מען טרעפן עפעס א קשר צווישן די פרשה מיט די הפטורה אפילו אין אזא צייט אויכעט.

ירמיהו מיט ישעיהו, ירמיה מיט ישעיה, דערנאך דער רבי מסביר זיין דעם חילוק צווישן פנחס און משה, דורך דעם וועלן מיר פארשטיין דעם קשר נפלא צווישן פנחס און ירמיהו, און צום סוף איז דא א מורא'דיגע געוואלדיגע הוראה וואס דער רבי לערנט אונז ווי אזוי נישט צובראכן ווערן פון דעם גלות פון די דריי וואכן, אדרבה מען דארף געדענקען אז דאס גיט מיט דעם כח וואס דער אייבישטער גיט אונז אויף דורכצומאכן דעם גלות און בקרוב זוכה זיין צו די גאולה שלימה. אות א', ווי גערעדט שוין פיל מאל, אין ליקוטי שיחות חלק ט' איז דא א גאנצע אריכות וועגן דעם, וועגן די הפטורות פון תלתא דפורענותא, אז איז דא די די דריי שבתים וואס איז דא אין אין די דריי וואכן, אסאך מאל איז דאס פנחס און מטות מסעי צוזאמען, דערנאכדעם דברים איז דאס די דריי וואכן, אמאל איז מטות און מסעי און דברים, דאס זענען די דריי וואכן, דאס זענען די דריי הפטורות פון די דריי שבתים. ווי גערעדט שוין פיל מאל וועגן די הפטורה פון תלתא דפורענותא און שבעה דנחמתא, אז כאטש זיי זענען נישט מעין הפרשיות, ס'האט דאך נישט צו טון מיט דעם ענין פון די פרשיות, נאר לפי הזמן ולפי המאורע, ווי דער טור ברענגט אראפ דער טור ברענגט אראפ אין אורח חיים אז עס האט נישט צו טון מעין הפרשיות, ס'האט צו טון מיט דעם זמן, ס'האט צו טון מיט די דריי וואכן. וויבאלד אבער אז אלע עניינים פון תורה זענען בתכלית הדיוק, איז פארשטאנדיג אז אויך די הפטורות האבן א שייכות נישט נאר צום זמן והמאורע נאר אויך צו די פרשיות אין תורה אויף וועלכע מען ליינט דאן, ס'הייסט אז מען מוז טרעפן עפעס א קשר צווישן די הפטורה מיט דעם מיט די פרשת השבוע אפילו אז מען האט עס מתקן געווען אויף דעם ענין פון דעם זמן און נישט אויף דעם פרשה ווי רעגולער ווי רגיל אלע הפטורות זענען מעין פון די פרשה א דוגמא נאר וואס מיר האבן אויפן פלאץ מיט ערשט געלערנט נישט לאנג פרשת שלח איז אין פרשת שלח איז דא די ענין פון די מרגלים, ברענגט מען אראפ די הפטורה פון די מרגלים וואס יהושע האט געשיקט, טרעפט מען א א צוגלייך פון די הפטורה מיט די תורה, זאגט דער רבי אפילו אין אזא ארט וואס איז דא וואס מען מאכט די הפטורה לפי דעם זמן און דעם מאורע מוז מען טרעפן עפעס א שייכות פון דעם, און דער רבי לייגט צו גלייך, געפינט מען טאקע אן אפענע שייכות צווישן דער היינטיגער הפטורה, מען געפינט גלייך א אפענע שייכות,

סיי ירמיהו און סיי פנחס זענען געקומען פון משפחת נוכריה, פנחס שטייט איז געווען בן אלעזר, און אלעזר און די מאמע זיינע איז געווען א טאכטער פון בת יתרו, אלעזר האט חתונה געהאט מיט בת יתרו, און דערנאכדעם ביי ירמיהו שטייט אז רחב האט חתונה געהאט מיט יהושע, רחב די וואס האט אריין גענומען די מרגלים וואס יהושע האט געשיקט, איז זי האט חתונה געהאט מיט יהושע, און פון דעם איז ארויס געקומען ירמיהו ווי די גמרא זאגט אין פסחים. זען האבן מיר גלייך א זאך וואס איז ביי ביידן די זעלבע זאך, ביידע קומען פון משפחת נוכריה, פנחס קומט פון בת פותיאל, דאס איז פון יתרו, און ירמיהו קומט מבני בניה של רחב, ווי דער מדרש דערציילט, און צוליב דעם האבן אידן אין זיי מזלזל געווען, מען האט געמאכט א זלזול אין זיי ביידן וויבאלד ביידע קומען פון משפחת נוכריה, פון גוים, דעריבער האט דער אויבערשטער מייחס געווען פנחס צו אהרן הכהן, אין היינטיגע פרשה שטייט פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, ווי אזוי שטייט אין אונזער פרשה, און אזוי אויך איז דער פסוק מפרט דעם יחוס פון ירמיהו, ווי ס'שטייט דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים וגומר, אזוי הייבט זיך אן דער ספר פון ירמיהו, וויבאלד אז די אידן האבן מזלזל געווען אין זיי, דערפאר האט דער אויס אין ביידע ערטער איז ווען ס'שטייט פנחס דער אויבערשטער זאגט וידבר ה' אל משה לאמר פנחס פנחס האט געמאכט בקנאו את קנאתי זאגט דער אייבישטער דארטן פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן מען איז אים מייחס צו אהרן הכהן, די זעלבע זאך ירמיהו איז מען אויכעט אין און ירמיהו איז מען אים מייחס צו די כהנים בן חלקיהו מן הכהנים איז האבן מיר טרעפן מיר גלייך זייער א אפענע שייכות צווישן זיי אבער דער רבי איז נישט נאך צופרידן אינגאנצן מיט דעם פארוואס דער רבי זאגט אזוי ס'איז אבער מובן אז די שייכות צווישן זיי באשטייט נישט בלויז אין אן איינצעלען פרט וואס אידן האבן אין יעדן פון זיי מזלזל געווען, און וואס דערפאר צריך הכתוב ליחסו, ס'איז טאקע זייער א מ מ זענען א ביידע קומען פון די זעלבע ערטער און מ'האט זיי מזלזל געווען, און דער אייבערשטער האט זיי מדגיש געווען אין תורה פון וואנעט זיי קומען, אבער מ'קען נישט זאגן אז דאס איז דער גאנצער ענין וואס איז די גלייכעניש פון פנחס מיט ירמיהו, נאר אויך אין דעם כללות'דיגן תוכן פון עבודת פנחס און עבודת ירמיהו, מ'מוז טרעפן עפעס א שייכות פנימי צווישן די עבודה פון פנחס און עבודה פון ירמיהו, און די כללות'דיגע שייכות דריקט זיך אויס בגילוי אין דעם אין דעם פרט וענין משותף, דער למעשה בפועל קומט אויס אז ס'איז דא עפעס דא א כללות'דיגן ענין אין די עבודה פון פון פנחס מיט ירמיהו, און ווי זאגט זיך עס ארויס? ס'זאגט זיך אויס אין דעם וואס זיי ביידע קומען ממשפחת נוכריה, און וואס מען האט אין זיי ביידן מזלזל געווען, ווי מיר וועלן זען אין די אינמיטן און ביי די ענד אוו די שיחה ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין ווי דאס איז דער ענין אז דער ענין טאקע דא א כללות'דיגן ענין אין די עבודה וואס זיי גלייכן זיך אויס ביידע, דערפאר האט די שייכות פון די הפטורה אויכעט צו פרשה אפילו נישט נאר וועגן די תלתא דפורענותא, און אויכעט פארוואס מ'האט מ אז זיי קומען ביידע פון און ד ס'זאגט זיך ארויס וואס ביידע זענען קומען משפחת נוכריה און דער פסוק איז זיי מייחס ביידן און דערפאר שטייט דער פרט ושייכות בפירוש אין תורה שבעל פה וואו די תורה וויל מדגיש זיין דעם קשר צווישן ירמיהו מיט פנחס ווערט עס ארויסגעברענגט אין דעם פרט אז ביידע קומען ממשפחת נכריה און אין ביידן האט מען מזלזל געווען. יעצט פרעגט דער רבי וואס איז די כללות'דיגע שייכות בנידון דידן? וואו טרעפן מיר די כללות'דיגע שייכות צווישן פנחס מיט ירמיהו? אות ב' האבן מיר איין שאלה וואס איז די שייכות פון דעם? אות ב', אויך דארף מען פארשטיין, דאס איז איין שאלה, אויך דארף מען פארשטיין די שייכות פון התחלת ההפטורה דברי ירמיהו צו תלתא דפורענותא. אין דער ערשטער טייל פון דער הפטורה, אין פסוק, אין קאפיטל א', פסוק ה', ווערט דערציילט ווי אזוי ירמיהו איז געווארן א נביא, ווי ס'שטייט, ויהי דבר השם אלי לאמור, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, נביא לגוים נתתיך, לכאורה האט דאך די הפטורה געקענט אנהייבן מיט די מיט די נבואה פון ירמיהו און וועגן דעם ענין פון חורבן, ירמיהו רעדט דאך וועגן דעם ענין און דערפאר נוצט מען עס אויף תלתא דפורענותא צו דערציילן דעם ענין פון די פורעניות פון חורבן בית המקדש, במילא וואס הייבט מען אן מיט דעם ענין ווי ווי ירמיהו איז געווארן א נביא? האט ירמיהו געזאגט לא ידעתי דבר כי נער אנכי, דער אייבערשטער האט אים געזאגט פאר איך האב דיר באשאפן אין דיין מאמע'ס בויך האב איך דיר געקענט און איך האב דיר געגעבן א נביא צו די גויים, און ירמיהו האט געענטפערט דעם אייבערשטן, איך קען נישט רעדן, נער אנוכי. און דער אויבערשטער האט אים געענטפערט, אל תאמר נער אנוכי, זאלסט נישט זאגן אז איך בין א נער, ראה הפקדתיך על הגויים, איך האב דיר געמאכט, איך וועל דיר מאכן א נביא אויף די גויים, לנתוש ולנתוץ, צו אויסרייסן און צו צוברעכן, און אויכעט לבנות ולנטוע, אויפבויען און פלאנצן. און ערשט דערנאך ווערט דערציילט די נבואה וועגן חורבן וואס וועט קומען על כל רעתם. אין אן אופן פון מקל שקד, וואס מחמת דעם כמובן איז די הפטורה פון די תלתא דפורענותא, זעהן מיר אז אינעם ערשטן טייל פון די הפטורה ווי מ'וועט אנהייבן שבת פרשת פנחס הייבט זיך אן ויהי דבר ה' אלי לאמור בטרם אצרך בבטן ידעתיך און ער זאגט דעם אייבערשטן אז ער קען נישט זיין קיין נביא איך בין א נער און איך קען נישט רעדן און דער אייבערשטער זאגט אים וועסט יא קענען זיין און ער זאגט אים אז און דער אייבישטער זאגט אים וואס זעסטו? זאגט ער איך זעה א מקל שקד איך זעה א שטעקן וואס וואקסט אויף דעם מאנדלען, און און דערפאר און דער אייבישטער זאגט אים אז איך בין אזוי ווי א שקד וואקסט זייער גיך פון די גיכסטע וואס קען וואקסן איז א שקד, דערפאר זאגט אים דער אייבישטער אז איך בין שוקד אויף צו מאכן חס ושלום אויף צו מאכן דעם ענין פון דעם חורבן. נאר אינטערעסאנט אז דער רשי אין אין אין אין ירמיהו אין אנהייב דארטן ווען ס'שטייט מה אתה רואה און ער זאגט מקל שקד זאגט רשי זייער אינטערעסאנט אז דער שקד איז די איינציגע זאך וואס פון ווען מ'איז אים חונט פון חניטתו ביז גמר בישולו איז איין און צוואַנציק טעג פונקט ווי די טעג וואס איז צווישן שבעה עשר בתמוז וואס איז געווען הובקעה העיר ביז תשעה באב וואס יעמאלט איז געווען וואס איז פארברענט געווארן נשרף הבית רשי ברענגט אראפ פון א מדרש פון א מדרש אגדה ממילא זאגט דער רבי, מען דארף פארשטיין אז די הפטורה הייבט זיך אן מיט דעם ענין פון וידבר השם אלי לאמור, פרעגט דער רבי איז נישט מובן וואס פאר א שייכות האט די הקדמה ווי ירמיהו איז געווארן א נביא צו פורענותא, א געוואלדיגע געשמאקע שאלה, וואסערע א שייכות, מען קען אנהייבן גלייך וועגן דעם ענין פון פון מה אתה רואה, שקד מקל שקד אני רואה, און דער אויבערשטער וועט אים זאגן אז איך גיי חס ושלום ברענגען דעם חורבן, אזוי ווי א מקל שקד וואקסט גיך גיי גיך ברענגען דעם חורבן, ווייל די אידן פירן זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין. איז ממילא איז נישט פארשטאנדיג וואס איז דער קשר וואס איז דער קשר פון דעם פארוואס דארף מען אנהייבן די הפטורה מיט דעם ענין האבן מיר צוויי שאלות די ערשטע שאלה איז אז מען דארף טרעפן א קשר צווישן פנחס און ירמיהו א כללות'דיגן קשר אין זייער עבודה די עבודה פון ירמיהו און די עבודה פון פנחס'ן די צווייטע שאלה איז געווען פארוואס ברענגט דער פארוואס ברענגט מען אראפ ווען מען הייבט אן די הפטורה ברענגט מען אויכעט אראפ ווי ער איז געווארן א נביא מיט דעם אלצן. אין סעיף ג' העט דער רבי ארויסברענגען די שייכות פון פנחס מיט ירמיהו. אות ג' די כללות'דיגע שייכות, ווי געזאגט פריער טאמער מ'גייט רעכענען מיט די כללות'דיגע שייכות וואס איז דא צווישן זיי, און ענדליכקייט צווישן ענינו של פנחס און ירמיהו. אין דער צייט פון ביידן אין דער צייט פון ביידן איז געווען א זמן ווען אידן האבן זיך געפונען אין שפל המצב ברוחניות. סיי ביי פנחס און סיי ביי ירמיהו, וואו זעט מען עס? ביי מעשה פנחס איז געווען דער חטא פון בנות מואב, ס'איז געווען דער ענין פון בעל פעור, ווייל בנות מואב האבן תיכף ג זיך געבוקט צו דעם צו דעם, מ'האט גע מ'האט געדינט דעם דעם בעל פעור, דאס איז געווען אין די צייטן פון פנחס'ן, און בימי ירמיהו זענען געווען נביאי הבעל וכו', די אידן האבן זיך צוגעהערט צו די נביאי הבעל, די נביאים פון די פון די עבודה זרה, ווי עס ווערט דערציילט בפרטיות אין נבואת ירמיהו וועגן דעם מצב פון אידן דעמאלט, זעען מיר אז אין ביידע, סיי ביי פנחס און סיי ביי ירמיהו, איז געווען די זעלבע צייט וואס איז געווען א ענין פון א שפל המצב ברוחניות, און יעדער פון זיי האט דעמאלס מעורר געווען אידן צו תשובה, ירמיהו דורך דברי מוסר, ווי ס'שטייט דברי ירמיהו בן חלקיהו אז ער האט גערעדט צו די אידן ענינים פון מוסר אז טאמער זיי זאלן נישט טון תשובה וועט קומען חס ושלום א חורבן, און פנחס דורך דעם וואס ער האט געהארגעט זמרי אין אן אופן אז ראו כולם שלא לחינם הרגום, איז דער לשון פון רשי אין סוף פרשת בלק, און ס'ברענגט זיך אראפ אין פרקי דרבי אליעזר, אז די אידן האבן אלע געזען אז ס'איז נישט געווען סתם וואס פנחס האט זיי געהארגעט, וואס דאס האט געבראכט אידן צו תשובה טון. און דער רבי ברענגט אראפ א געשמאקע הערה אין הערה צען, אז מען זעט אז אין די הפטורה פון פרשת פנחס, ווען פנחס קומט אויס נישט אין די דריי וואכן, נישט אין די תלתא דפורענותא, יעמאלט איז די הפטורה וואס יעמאלט איז דאך מעין הפרשה, איז יעמאלט איז די הפטורה דער המשך פון די מעשה פון אליהו בהר הכרמל. וואס וואס איז דער ענין פון די אליהו בהר הכרמל? לכאורה קען מען מיינען אז דאס איז נאר צוליב דעם ענין פון אליהו איז געווען קנא קנאתי לה' און פנחס איז געווען בקנאו את קנאתי אז דאס איז די גלייכעניש, זאגט דער רבי ניין נאר ווייל ס'האט דעם ענין אז די קנאות פון אליהו האט גורם געווען צו תשובה ווי ס'שטייט וירא כל העם ויאמרו השם הוא האלוקים השם הוא האלוקים און וואס איז געווען צוויי מאל השם הוא האלוקים ווייזט אויף דעם ענין פון תשובה כפליים לתושיו און דער רבי ברענגט אראפ דעם סוף פון פרקי דרבי אליעזר אז חשב הקדוש ברוך הוא שמו של פנחס בשמו של אליהו, פנחס זה אליהו, אז דער אייבערשטער האט געמאכט דעם שמו של פנחס בשמו של אליהו, שעשו שישראל יעשו תשובה וכו', זעהן מיר אז סיי ירמיהו האט געברענגט די אידן צו תשובה, און סיי פנחס האט געברענגט די אידן צו תשובה, האבן מיר א געשמאקע גלייכעניש צווישן פנחס מיט ירמיהו, אז ביידע זענען געווען אין א מצב פון שפל המצב, און ביידע האבן מעורר געווען די אידן אויף צו טון תשובה. דערמיט איז מובן וואס דער פסוק איז מדגיש וועגן פנחס, דרך אגב אין חצאי ריבוע האט דער רבי מסביר געווען נאך א געשמאקן ענין, דערמיט איז מובן וואס דער פסוק איז מדגיש וועגן פנחס, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולכאורה איז דער ווארט בתוכם איבעריג ווי מפרשים פרעגן, דער אלשיך און דער אור החיים און אין זוהר ברענגט זיך אויך אראפ אז ס'איז געווען גענוג אין תורה איז דאך מדוייק יעדער תג און יעדער אות האט דאך געקענט שטיין בקנאו את קנאתי וואס איז דער בתוכם זאגט דער רבי לויט דעם וועט עס זיין זייער געשמאק פארשטאנדיג נאר דערמיט איז דער פסוק מרמז אז די קנאות פון פנחס האט אריינגעדרונגען בתוכם ס'איז ממש אריינגעדרונגען אין די אידן אין די בני ישראל ארויסגערופן ביי זיי א תנועה פון תשובה. און דאס האט געבראכט די כפרה פון אידן, ווי שטייט אין היינטיגע פרשה אין פנחס ויכפר על בני ישראל, זעהן מיר אז די עבודה פון פון פנחס מיט ירמיהו זענען געווען אין א צייט פון שפל המצב ברוחניות, און מען זעט אויכעט אז ביידע האבן געטון דעם ענין פון תשובה, ירמיהו האט געזאגט מוסר די אידן זאלן תשובה טון, און פנחס דורך הרג'ענען זמרי האט ער געברענגט די אידן צו דעם ענין פון תשובה. במילא האבן מיר דא א געשמאקע גלייכעניש צווישן זיי, זאגט דער רבי, דאס אליין איז אבער נישט מספיק, ווייל דער ענין, מעורר זיין אידן וואס געפינען זיך בשפל המצב צו תשובה, איז נישט אן אויפטו דווקא פון פנחס און ירמיהו, מען טרעפט דאס זייער אפט, ס'איז נישט קיין נייע זאך, במילא מוז מען טרעפן עפעס נאך א טיפערן קשר צווישן די עבודה פון ירמיהו מיט פנחס. ס'איז נישט קיין אויפטו פון פנחס און ירמיהו, דאס געפינט מען ביי כמה וכמה ראשי ורועי ישראל ובפרט ביי נביאים, נביאים פלעגן אלעמאל זאגן די אידן מוסר אז זאלן תשובה טון, ממילא נאר דער צד השווה באשטייט אין דעם אופן מיוחד פון זייער ברענגען אידן צו תשובה, מ'עט זען דאָ בײַ זײ בײדן, װעט מען זען, זײער אַ אינטערעסאַנטע זאַך, װאָס מע טרעפֿט נישט בײַ אַנדערע, און דאָס איז דער קשר צװישן פּינחס מיט ירמיהו, און דערפֿאַר איז עס זײַן דער קשר פֿון די הפֿטורה פֿון פֿון ירמיהו שײַכות אױכעט צו די פּרשה פֿון פּינחס און נישט נאָר צו די תּלתּא דפּורענותא, דעם אופֿן װי זײ האָבן געברענגט די ייִדן צו תּשובֿה. אין אות ד' וועט דער רבי מסביר זיין ווי קען מען טרעפן דעם קשר צווישן פנחס מיט ירמיהו אין זייער אופן מיוחד ווי זיי האבן געברענגט, וועט ער קודם, דער רבי וועט קודם אין אות ד' אראפברענגען דעם חילוק פון, ווי געזאגט פריער, דעם חילוק פון די עבודה פון ירמיהו מיט ישעיהו, צו און לויט דעם וועט מען קומען צו א פארשטאנד וואס איז דער קשר צווישן פנחס מיט ירמיהו. אות ד', וועגן דעם חילוק צווישן נבואת ישעיה און נבואת ירמיה זאגט די גמרא, די גמרא דערציילט אין בבא בתרא אז ירמיה כוליה חורבנא וישעיה כוליה נחמתא, ירמיהו איז געווען אין סוף פון בית ראשון און האט מנבא געווען אויף דעם חורבן, און ישעיה איז געווען אין די צייט פון בית ראשון. איז זאגט די גמרא אז ירמי' איז אין רעדט אינגאנצן וועגן חורבן און ישעי' איז אלץ וועגן נחמה, ירמי'ה'ס נבואה איז איז געווען וועגן דעם חורבן בית המקדש און גלות, און ישעי'ס וועגן דער ישועה און דער נחמה וואס קומט דורך איר, ווי דאס איז אויך נרמז אין זייערע נעמען, ס'ווערט נרמז אין זייערע נעמען ווי דער רבי ברענגט אראפ פון זוהר, ישעי' קומט פון לשון ישועה. און ירמי' האט אין זיך די אותיות, אין ירמיהו איז דא די אותיות א מ' מיט א ר' וואס דאס איז די אותיות פון מר ביטער, לשון מרירות, אדער בלשון חזל, דער רבי ברענגט אראפ פון ער ברענגט אראפ פון חזל ולמה נקרא שמו ירמי' שבימיו נעשה ירושלים אירמיא, וואס מיינט אירמיא? ס'איז געווארן א חורבה. ס'איז געווארן חורבן פון בית המקדש און חורבן פון ירושלים, איז דערפאר זעען מיר אז ישעיה איז געווען דער ענין פון כוליה נחמתא און ירמיה איז רעדט אינגאנצן וועגן דעם ענין פון חורבן. דער חילוק הנל אין זייער נבואה איז פארבונדן מיט'ן זמן ווען זיי האבן געזאגט זייער נבואה. וואס איז דער חילוק צווישן ישעיה און ירמיה? ס'האט צוטון מיט דעם זמן. בלשון כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר דער פריערדיגער רבי אין א שיחה פון י"ג תמוז תש"ג האט געזאגט אז ירמיה איז געווען אין א זמן של דחי' והסתר, איז געווען אין א צייט וואס איז געווען א ענין פון פון א הסתר פון אלוקות א הסתר פון אור אלוקי, און ער דער רבי ברענגט אראפ פון ילקוט שמעוני אז ער זאגט אז ירמיה היה מתנבא בשווקים. צו ענין פון א דחי', א צייט פון א דחי' והסתר, און ישעיה איז געווען אין א זמן פון גילויים, דער פריערדיגער רבי ברענגט אראפ, און דערפאר איז די נבואה פון ירמיהו, וויבאלד אז ירמיהו איז געווען אין א ענין פון דחי' והסתר איז דאס אינגאנצן א ענין פון דחי' און חורבן, און פון ישעיה, ס'רעדט זיך דאך וועגן דעם ענין פון א ענין פון גילויים, דערפאר איז דאס נחמתא, ווי די גמרא זאגט אין בבא בתרא, דערפאר איז דאס א ענין פון נחמתא און גאולה. און הגם אז אויך די נבואה פון ישעיה, לכאורה פרעגט דער רבי א שאלה, לכאורה די נבואה פון ישעיה אנטהאלט אויך אסאך דברי תוכחה צו אידן אויף זייערע חטאים, ווי מען זעט עס בכמה וכמה קאפיטלעך, מען זעט עס אין קאפיטלעך אין ישעיה, ווי מען און ביז אז די שווערסטע פון די תלתא דפורענותא איז חזון ישעיהו, מיר ווייסן אז ס'גייט, ס'גייט דאך, מ'קומט אריין אין די וואך פון די, די חילוק פון די ערשטע צוויי וואכן דערנאך פון ראש חודש אב, שבוע שחל בו תשעה באב, ווערט מער און מער דער ענין פון פון חורבן און מער דער ענין פון ווי מ'דארף אכטונג געבן מיט די זאכן וואס מ'מעג טון און וואס מ'טאר נישט טון, איז ממילא די לעצטע חזון ישעיהו וואס איז שוין יעמאלט אין די, אין דעם, אין דעם חודש, וואס רעדט זיך יעמאלט די די צייט משנכנס אב וואס איז שוין סמוך צו דעם יום התענית ניצט מען דאך די שווערסטע די שווערסטע הפטורה מיט די שווערסטע מיט די שווערסטע נבואה וואס ניצט מען חזון ישעיהו זעה איך דאך זעה איך דאך אז דארטן דא אויכעט ענינים פון פון א ענין פון ס'רעדט זיך וועגן חטאים זאגט די רבי פון דעסוועגן רופט אן די גמרא ישעיהו כולה נחמתא

דער אב דער עיקר ענין פון ישעי' איז געווען וואס ער האט געזאגט די אידן, ווי מ'וועט לערנען ווייטער אין די שיחה דעם חילוק פון ישעי' ביז ירמי', דער נאר דערמאנען דעם אין קיצור צו עס מאכן געשמאקער דא, ישעי' האט גערעדט מער וועגן דעם ענין פון אז איר'ט תשובה טון עט זיין גוט, ירמי' האט געזאגט אז איר וועט נישט תשובה טון עט זיין חס ושלום א חורבן, ממילא איז דער ענין פון ישעי' ווערט אנגערופן אפילו עס איז דא חזון ישעיהו וואס מ'נוצט דאס אין דעם דריטן וואך ממש אין ווען ס'איז שוין אריינגעגאנגען אין משנכנס אב, פון דעסוועגן איז ווערט ער אנגערופן כולה נחמתא. ירמיהו האט אבער מעורר געווען אידן אין אן אופן פון דחי' והסתר, דורך ארויסברענגען דעם חורבן וואס וועט זיין אויב אידן וועלן נישט תשובה טון. איז נאכאמאל, ישעי' האט געזאגט די אידן א ענין פון, ער האט זיי געזאגט טאקע א ענין וואס מוסר, אבער ס'געווען אין א אופן וואס אז איר'ט תשובה טון עט גארנישט עט נישט זיין קיין ענין פון חורבן, מה שאין כן ירמיהו איז געווען דער ענין פון פארקערט. און דאס איז די שייכות צווישן ירמיהו און פנחס. און לאמיר גיין נאכאמאל צוריק צו ישעי', ישעי' האט גערעדט אויף דעם טוב וואס וועט זיין אז אידן וועלן תשובה טון, ירמי' האט גערעדט אויפן חורבן וואס וועט זיין אז אויב זיי וועלן נישט תשובה טון. ממילא יעצט איז לויט ווי מיר זעהן דעם חילוק פון ירמיהו ביז ישעיהו, און דאס איז די שייכות צווישן ירמי' און פנחס, ווייל אויך פנחס ווי ירמי' האט אויפגעטון די כפרה פון אידן נישט אין אן אופן פון גילויים נאר אין אן אופן פון דחי' והסתר, כדלקמן וועט מען לערנען ווייטער שפעטער אין די שיחה, דערביי ארויסברענגען קלאר ווי מען זעט אין דעם ענין פון פנחס און דעם ענין פון ירמיהו אין ביידע אז האבן ביידע געווען אין א אופן די כפרה איז געווען אין א אופן פון איז געווען אין א אופן פון דחיה והסתר און נישט ווי גילויים, ביי ישעי' איז דאס געווען אין א אופן פון גילויים דערפאר איז כולה נחמתא, מה שאין כן ביי ירמיהו און ביי פנחס'ן נישט. אות ה'. איז וועגן דעם קשר פון פנחס מיט ירמיהו, האבן מיר געלערנט יעצט אין אות ד', און דער רבי האט מחלק געווען, דער רבי האט עס מסביר געווען דורך א חילוק פון ירמיהו מיט ישעיהו, אז ירמיהו איז געווען אין א, האט גערעדט אין א אופן פון חורבן, ס'איז געווען אין א צייט פון דחיה והסתר, ישעיהו איז געווען אין א אופן פון אור ובנין, דערפאר האט ירמיהו געזאגט אז טאמער וועט מען נישט תשובה טון וועט זיין א חורבן, און ישעיהו האט געזאגט אז אויב ער וועט תשובה טון וועט זיין גוט, אין סעיף ה' וועט דער רבי מסביר זיין נאך ווער ווער איז דאס פנחס, ארויסברענגען מער דעם ענין פון פנחס'ן, פון פון דעם וועט ער עס מסביר זיין, מסביר זיין דעם חילוק פון די עבודה פון פנחס און די עבודה פון משה, מ'וועט פארשטיין מער ווי דער ענין פון פנחס, יעמאלט וועט מען קענען קומען צו פארשטיין די שייכות פון פנחס מיט ירמיהו געשמאקער אין דעם ענין וואס ביי ביידן איז געווען די עבודה, אזוי ווי געזאגט ווי ערשט מסיים געווען אות ד', אז די שייכות פון פנחס מיט ירמיהו איז געווען אז ביידע זענען געווען אין א אופן נישט פון גילויים נאר פון דחיה והסתר. אות ה', וועט מען דאס פארשטיין בהקדם הביאור אין דעם וואס דער אויבערשטער האט געזאגט אז דערפאר וואס פנחס השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי, וידבר השם אל משה לאמור פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי וואס מיינט בקנאו את קנאתי ווען ער האט נוקם געווען מיין נקמה וואס איך האב געדארפט טון האט פנחס געטון וואס זאגט אים דער אייבערשטער צוליב דעם וועט אים דער אייבערשטער געבן דעם שכר פון בריתי שלום ווי ס'שטייט והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם וגומר זאגט דער רבי אזוי, פון לשון הפסוק איז משמע אז דער עיקר פארוואס פנחס האט באקומען דעם שכר פון בריתי שלום איז ווייל השיב את חמתי מעל בני ישראל וגומר ולא כליתי את בני ישראל, וואס איז דער עיקר פארוואס האט ער באקומען דעם ענין פון בריתי שלום, ווייל ער איז געווען השיב את חמתי האט ער אראפגענומען דעם כעס פונעם אייבערשטן דורך דעם וואס ער האט נוקם געווען דעם אייבערשטנ'ס נקמה, און בקנאו את קנאתי בתוכם, דאס וואס ער האט מקנא געווען קנאתי בתוכם, איז נאר א פרט און א מאמר המוסגר וואס דערציילט וואס איז געווען דער מיטל, צו די תורה זאגט אז פנחס האט אראפגענומען דעם כעס פונעם אייבערשטן, ווי האט ער עס געטון איז נאר א דרך אגב, איז נאר א מאמר המוסגר וואס דערציילט וואס איז געווען דער מיטל ווי אזוי האט פנחס געפועלט דעם השיב את חמתי וגומר, קומט אויס אז דער עיקר איז אז השיב את חמתי דערפאר קריגט ער די אלע זאכן, און דער טפל און דער ענין פון דעם מאמר המוסגר איז ווי אזוי ער האט עס געטון, לויט דעם ווערט דער רבי, פרעגט דער רבי א געוואלדיגע מורא'דיגע שאלה, איז נישט מובן, דער ענין פון השיב את חמתי מעל בני ישראל וגומר ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי געפינט מען אויך ביי משה רבינו, און נישט איינמאל נאר כמה פעמים, ווי דערציילט אין חומש, דער רבי ברענגט אראפ אין די הארה, הארה פֿיר און צוואַנציק, ביי חטא העגל אין פרשת כי תשא, ביי מתאוננים אין פרשת בהעלותך, ביי מרגלים אין פרשת שלח, און אויכעט אין פרשת קרח אין פירוש רשי ווי ברענגט אראפ אין קאפיטל טז פסוק ד', זעה מיר אז משה רבינו איז השיב את חמתי אויכעט. אין וואס איז דער חידוש ביי פנחס וואס דווקא אים איז דערפאר געגעבן געווארן דער שכר פון בריתי שלום? זייער א געוואלדיגע שאלה. אויב דער מיטל איז און דער עיקר איז, דער עיקר איז דער דער עיקר איז נישט דער מיטל, דער עיקר איז אז וואס? פארוואס גיט אים דער אייבישטער די ברכות? ווייל השיב את חמתי. און דער ענין וואס ער האט געווען בקנאו את קנאתי איז נאר איז נאר א איז נאר א מאמר המוסגר ווי אזוי האט ער דאס געטון? אויב אזוי ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה, וואס איז געווען מיט משה רבינו? משה רבינו וויפיל מאל האט ער געמאכט השיב את חמתי פונעם אייבערשטן, און ס'שטייט נישט דער ענין פון בריתי שלום? און דער רבי זאגט נאך, די שאלה ווערט נאך אסאך אסאך שטארקער, נאך מער, נישט נאר וואס משה האט נישט געקראגן קיין שכר פון בריתי שלום, נאר ס'געווען א אופן פון פארקערט, ווי דער רבי וועט ארויסברענגען מורא'דיג געשמאק. נאך מער, נישט נאר געפינט מען נישט ביי משה דעם שכר פון בריתי שלום, לו ולזרעו אחריו, נאר אדרבה, מען געפינט גאר אז דער אויבערשטער האט אים אפגעזאגט צו געבן אזא סוג שכר, דער אייבערשטער האט אים אפגעזאגט פון געבן אזא שכר, משה האט געבעטן און דער אייבערשטער האט אים נישט געגעבן, איז דאך א געוואלדיגע שאלה וואס טוט זיך דא, ווי חזל, דער רבי ברענגט אראפ אין תנחומא און במדבר רבה שטייט א מורא'דיגע זאך, זענען מסביר דאס וואס ווערט דערציילט שפעטער אין אונזער פרשה, אין אונזער פרשה אין פרשת פנחס אין קאפיטל כ ז ווערט דערציילט אז דערמיט וואס משה האט געבעטן ביי דעם אויבערשטן, יפקוד השם, איש על העדה, האט ער געמיינט, וואס האט משה געמיינט מיט דעם, שירשו בניי את כבודי, ער האט געבעטן ביי דעם אייבערשטן אז זיינע קינדער זאלן זאלן יורש זיין זיין כבוד, זאלן איבערנעמען זיין ענין פון וואס ער, זיין דער נשיא, זיין דער מנהיג, און דער אויבערשטער האט דערויף נישט מסכים געווען, און האט אים געזאגט, קח לך את יהושע בן נון וגומר. משה'ס גדולה איז נישט אריבער לזרעו אחריו, איז ביי פנחס וואס איז געווען השיב את חמתי מעל בני ישראל האט ער געקראגן דעם ענין פון בריתי שלום און א ברית אויף אלעמאל, משה רבינו וואס האט געבעטן אז ער וויל עס זאל אריבער גיין דער ענין צו זרעו האט אים דער אייבישטער געזאגט ניין און עס איז נישט אריבער געגאנגען און ער האט דאך געמאכט וויפיל מאל האט ער געמאכט דעם ענין פון בריתי שלום. אות ו' פון די חילוקים צווישן דער עבודה פון משה און דער עבודה פון פנחס ווי געזאגט פריערט מיט מסביר זיין דעם חילוק פון די עבודה פון משה און די עבודה פון פנחס דעמאלט וועט מען קענען צוקומען צו פארשטיין דעם ענין פונעם שייכות פון פנחס מיט ירמיהו דערווייל וועט אויכעט ווערן פארענטפערט פארוואס טאקע די שאלה וואס דער רבי האט ערשט געפרעגט פארוואס פנחס האט געקראגן דעם ענין פון בריתי שלום און משה נישט ווייל ס'איז דא א מורא'דיגע חילוק אין די עבודה פון משה און די עבודה פון פנחס. דער רבי גייט געבן צוויי סארטן חילוקים אין זייער עבודה, א', ביי משה איז די השיב את חמתי געווען דורך דעם וואס ער האט מתפלל געווען צום אויבערשטן און זיין תפילה האט געפועל'ט אז מען זאל מלמעלה אראפנעמען די גזירה פון אידן, משה'ס עבודה איז געווען ער פלעגט דאווענען, ער האט געגאנגען צום אייבערשטן און געבעטן זיך ער זאל מוחל זיין די אידן, און ער האט געפועל'ט אז דער אייבערשטער האט טאקע אראפגענומען די גזירה, מה שאין כן ביי פנחס'ן איז דאס נישט געווען אויף אזא סארט אופן, איז עס געווען אין אן אופן אז דורך זיין עבודה, וואס איז געווען מיט דער עבודה, איז געווען בקנאו את קנאתי, ער האט נוקם געווען דעם אייבערשטנ'ס נקמה, און בפרט לויט דער הדגשה פון קנאתי בתוכם, כנזכר לעיל סעיף ג' אז מיט דעם בתוכם קומט די תורה מדגיש זיין אז ער האט זיי געברענגט צו תשובה, האט ער אויפגעטון ביי אידן אז זיי זאלן תשובה טון, און דורכדעם איז ויכפר על בני ישראל, א מורא'דיגע חילוק, משה האט עס אויפגעטון דורך דאווענען צום אייבערשטן, און פנחס האט עס אויפגעטון דורך א מעשה בפועל וואס ער איז געגיין און האט געהרגעט זמרי, דאס האט זיי געברענגט צו תשובה ווי גערעדט אין אנהייב פון די שיחה. דאס איז איין חילוק פון משה ביז פנחס, ב. משה האט זיך איינגעשטעלט פאר אידן ביז צו מסירות נפש, געוואלדיג, ער האט זיך מוסר געווען, ממש מוסר נפש געווען פאר די אידן. ווי ווי שטייט קלאר אין ווי שטייט קלאר אין תורה אין פרשת כי תשא דער רבי שוין געזאגט משה האט געזאגט דעם אייבערשטן זיי זיי מוחל ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת ס'איז א מסירות נפש געוואלדיגע מסירות נפש וואס פאר א מסירות נפש איז דאס ס'איז אבער א מסירות נפש מצד הנשמה ביי פנחס'ן, דאס איז אלץ ביי משה רבינו, ביי פנחס'ן איז געווען מסירות נפש כפשוטו, איינשטעלנדיג דעם גוף אין סכנה ממש, ווי חזל, ווי דער רבי ברענגט אראפ פון ספרי און אין תנחומא און די גמרא אין סנהדרין דערציילט דאס, חזל דערציילן אז שבט שמעון האט אים געוואלט הרג'נען און ער איז ניצל געווארן בדרך נס, די גמרא דערציילט אז ס'איז געווען זעקס ניסים צי צוועלף ניסים, אבער איינע פון די זאכן וואס ער איז ניצל געווארן בדרך נס איז געווען אז ער האט זיך געגיין הרג'נען זמרי איז ער דאך געווען א רודף, ווייל עס איז דאך א הלכה ואין מורים כן, אז מען גייט פרעגן בית דין, הייסט מען נישט אז מען זאל הרג'ענען, נאר ווי משה האט אים געזאגט קריינא דאיגרתא, אז א בועל ארמית קנאים פוגעים בו אבער נישט אז די הלכה איז אזוי, אויב ער איז געווען א רודף האט דאך זמרי געקענט נעמען און אים הרג'ענען, האט ער דאך מוסר נפש געווען, ער גייט אויף מסירות נפש אויפן גוף, די זעלבע זאך איז אויך דא, גאנץ שבט שמעון האבן זיך צוזאמגעקליבן און געזאגט האסט אונז געהרג'עט דעם נשיא פון אונזער שבט, און זיי האבן אים געוואלט הרג'ענען, איז געווען א נס, די גמרא האט דערציילט אז דער נס איז געווען אז ס'האט זיך אנגעהויבן די מגיפה זענען זיי געווארן נעבעך פארנומען זייער שטארק מיט זייערע אייגענע וואס ס'טוט זיך דארטן און ס'זענען געהארגעט געווארן אזויפיל צענדליגער טויזנטער אידן וויבאלד וואס יעדער ראש שבט איז ארום געגיין און געהארגעט די אלע וואס האבן זיך וואס האבן געטון די עבירות איז ממילא דורך דעם איז ער ניצל געווארן איז ער ניצל געווארן דורך איז דא צוויי געוואלדיגע צוויי געוואלדיגע חילוקים. ס'איז געווען, איינע איז געווען דער ענין פון משה רבינו איז געווען דער ענין פון תפילה, פלעג דאווענען צום אייבערשטן און פנחס האט געמאכט א מעשה, דורך דעם האבן זיי תשובה געטון, און דער אייבערשטער האט פארגעבן, און דא דערפאר האט דער אייבערשטער פארגעבן ויכפר על בני ישראל, ביי משה איז דאס געווען דורך תפילה, ווי ס'שטייט אין תפילה האט ער אראפגענומען אלע גזירות, און די צווייטע זאך איז געווען אז משה האט זיך איינגעשטעלט פאר אידן מסירות נפש אויף נשמה, און פנחס האט זיך מוסר נפש געווען ממש בגוף. און אויכעט ווי דער שבט שמעון ווי דערמאנט פריער האט אים געוואלט הרג'נען, זיי האבן אלע געזאגט ראו בן בן בן פוטי זה וואס ער איז געווען וואס ער האט געווען דאס פיטם פיטם עגלות לעבודה זרה ער איז געווען א אייניקל פון פון יתרו ער איז געקומען און געהארגעט אונזער אונזער ראש דעם ראש דעם ראש פון דעם שבט. עס איז מובן ופשוט אז דאס וואס מיר געפינען נישט ביי משה דעם ענין פון מסירת נפש הגוף, מיינט עס נישט אז ביי אים וואלט חס ושלום געפעלט די גרייטקייט דערצו. מען טרעפט נישט ביי משה דעם ענין פון מסירת נפש בגוף איז דאס נישט מוריד אין דעם ערך פון משה, און ס'מיינט נישט צו זאגן אז משה וואלט עס נישט געטון. אויב עס וואלט זיך געפאדערט מסירת נפש בפועל וואלט עס געוויס געווען ביי משה רבינו, נאר דאס איז דערפאר ווייל נישט אין דעם איז באשטאנען זיין עבודה, דאס איז נישט געווען די עבודה פון משה רבינו, ביי פנחס'ן יא און ביי משה נישט, ווען ס'וואלט געווען זיין עבודה וואלט משה רבינו זיכער עס געטון. זעהט מען ווייטער דא איז דא צוויי חילוקים אין דעם ענין פון משה ביז פנחס, משה דורך תפילה און פנחס דורך מעשה, פנחס דורך מסירות נפש בגוף און משה דורך מסירות נפש בנשמה, זעהן מיר צוויי חילוקים מורא'דיגע חילוקים אין די עבודה פון משה מיט פנחס'ן. אין סעיף ז' עט דער רבי מסביר זיין. וואס איז דער הסבר פארוואס איז טאקע דער חילוק אז ביי משה'ן איז די עבודה מצד איז דער ענין געווען מצד תפילה און מצד דעם ענין פון מסירות נפש אויף די נשמה און ביי פנחס איז געווען דער ענין מצד מעשה בפועל און ס'איז געווען אויכעט דער ענין פון מסירות נפש בגוף. נקודת הביאור אין דעם הפרש צווישן עבודת משה און עבודת פנחס מען זעט דאס אויכעט, ער ברענגט אראפ אין די הערה, מען זעט דאס גלייך אויכעט מצד עצמו, מען זעט אז משה תיכף כשנולד טובו נתמלא הבית כולו אורה ווי ס'שטייט אין פרשת שמות, און אויכעט ביי פנחס'ן, ביי פנחס איז געווען פארקערט, לא נתכהן עד שהרגו לזמרי, די גאנצע זאך וואס איז געווארן פון פנחס'ן איז געווען גאר שפעטער דער ענין פון הרגו לזמרי. וואס איז די נקודת הביאור אין דעם הפרש פון די עבודה פון משה און פנחס? משה'ס עבודה איז געווען בדרך מלמעלה למטה, מצד גילוי אור, און די עבודה פון פנחס איז געווען בדרך מלמטה למעלה, מזכך זיין די מטה און אים מעלה זיין למעלה, ס'דא צוויי סארטן עבודה, איין עבודה איז אז מ'ברענגט אראפ אור מלמעלה, אז מ'ברענגט מ'ברענגט אריין אור, גייט אוועק די טונקלקייט, אור טרייבט אוועק טונקלקייט, דאס איז געווען די עבודה פון משה רבינו, ער האט געברענגט אור, די עבודה פון פנחס איז געווען וואס ער האט גענומען די מטה און האט אים מזכך געווען, נישט דורך ברענגען אור ווערט דער חושך בטל, נאר מען נעמט דעם חושך אליין און מען ארבעט מיט אים און מ'איז אים מזכך. און דער רבי ברענגט א ראי', ברענגט פרוף, ברענגט א ראיה וואו מען זעט דאס, דערפאר איז משה'ס ענין בעיקר געווען, משה קיבל מלמעלה למטה תורה מסיני ומסרה, הייבט זיך אן, פרקי אבות הייבט זיך אן, משה קיבל תורה מסיני, ומסרה האט אראפגענומען תורה מלמעלה למטה, וואס דער אופן פון תורה מלמעלה למטה, האט עס געגעבן צו זיינע תלמידים, לערנען מיט אידן תורה, וואס תורה באווארנט ענינים בלתי רצויים, אין דעם אופן פון תורה אור, פסוק אין משלי, תורה איז אור, מען ברענגט אראפ אור מלמעלה, ווערט באווארנט פון טון, נישט טון זאכן וואס מען דארף נישט, וואס אור איז דוחה חושך, אור אלוקי פון תורה איז פועל מלמעלה למטה,

ברעכן דעם חושך, משה האט מתפלל געווען צום אויבערשטן, און ער איז געווען ענין פון מלמעלה למטה, פנחס האט דורך זיין עבודה דורך הרג'נען זמרי האט ער געברענגט די אידן צו דעם ענין פון תשובה, וואס איז דער ענין פון תשובה? ברעכן דעם חושך און זיך אויפהייבן און אומקערן צום אויבערשטן, נישט אז מען ברענגט אור און דער חושך ווערט בטל, נאר זיך אויפהייבן, אויפהייבן זיך צו די מעלה. דאס זעלבע איז אויך בנוגע זייער עבודה מיט זיך אליין. נישט נאר ווי מ'זעט די עבודה פון משה לגבי די אידן אז קיבל תורה מסיני און פנחס האט זיי געברענגט צו תשובה דורך הרג'נען זמרי, נאר אויך בנוגע זיך אליין. ביי משה איז געווען די עבודה מצד הנשמה, און די עבודה פון פנחס איז געווען מצד הגוף. וועט דער רבי מסביר זיין זייער געשמאק וואו זעט מען אז די עבודה ביי משה נישט נאר לגבי אידן נאר לגבי זיך אליין אויכעט. ווען די עבודה איז מצד גילוי אור, רירט עס אן בעיקר די נשמה,

לכאורה דורך דער גילוי הנשמה פועלט אויפן גוף אויכעט, זעה איך דאך אז ס'האט שוין עפעס א השפעה, איז עס אבער נישט אין אן אופן אז דער גוף מצד עצמו ווערט א כלי צו אור הנשמה, ס'איז דא א אור ווערט ער אביסל ווערט ער אויכעט אביסל אור, אבער מצד עצמו ווערט ער נישט קיין כלי פאר דעם אור. די עבודה בדרך מלמטה למעלה איז בעיקר מצד הגוף, ארבעטן מיטן מטה אים צו מזכך זיין און מעלה זיין, איז זעט מען דעם חילוק זייער געשמאק אין די עבודה פון משה און די עבודה פון פנחס, און אין דעם איז אויך א שייכות צווישן פנחס מיט אליהו, דרך אגב וועט מען טרעפן א געשמאקע גלייכעניש צווישן פנחס מיט אליהו, כמאמר חזל, ס'ברענגט זיך אראפ כמאמר חזל, פנחס הוא אליהו, ווייל אויך אליהו'ס עבודה איז געווען בדרך מלמטה למעלה, כידוע אז די עבודה פון אליהו איז געווען, ס'ברענגט זיך אראפ אין אין ברענגט זיך אראפ אין אין אין די המשכים פון דער רבי רשב אין די מאמרים, אז די עבודה פון אליהו, וואס אליהו איז איז בגימטריא נ ב, איז בירור וזיכוך הגוף וואס דאס איז דער ענין פון שם בן, די גימטריא איז צוויי און פֿופֿציק, איינע פון די שמות פונעם אייבערשטן איז בן, מ'וועט נישט אריינגיין באריכות נאר זאגן בקיצור אין איין ווארט אז די שיחה איז גענוג לאנג אן דעם, נאר צו וויסן וואס וועגן וואס מ'רעדט דא, אז דאס דער ענין פון די צירופים פון שם הוויה יו"ד קעי וואוו קעי שרייבט מען א יו"ד מיט א ה' מיט א וואו מיט א קעי, אזוי שרייבט מען, דערנאכדעם איז דא א וועג ווי מ'שרייבט ארויס, א יו"ד ווערט געשריבן יו"ד וואו ד' און א ה' קען מען שרייבן אויף אפאר סארטן אופנים, מען קען שרייבן ה' א', ה' י' א', און א ו' קען מען אויכעט שרייבן, מען קען שרייבן ו' א' ו', ו' י' ו', איז דא פיר אופנים ווי מען קען שרייבן דעם שם הוויה, ווי דאכט זיך מען האט שוין אמאל אין דעם פראדזשעקט פון ליקוטי שיחות עס שוין מסביר געווען, איז איינע פון די אופנים ווי מען שרייבט ארויס י' אז מען שרייבט ארויס איז אלעמאל צוואנציג, י' איז צען, ו' איז זעקס, ד' איז פיר איז צוואנציג, אבער דער קעי ו' קעי קען זיך קען ארויסקומען אין אנדערע סארטן צירופים, איינע פון די צירופים איז דא וואס דער ענין פון נ"ב וואס דאס איז דער ענין פון שם בן, שם בן האט צו טון מיט דעם ענין פון בירור פון דעם גוף, וואס דאס איז דער ענין פון מלמטה למעלה וואס מען נעמט דעם גוף און מיט דעם מ'ארבעט, דערפאר זעט מען אז אליהו און פנחס איז ביי ביידן געווען די עבודה פון ענין פון גוף, מלמטה למעלה, און דאס איז די הסברה אין די ביידע חילוקים הנ"ל. צווישן עבודת משה און עבודת פנחס, יעצט וועלן מיר טרעפן די הסברה וועט אונז געבן די חילוק פון עבודת משה און עבודת פנחס. א' משה האט דורך זיין תפילה להקדוש ברוך הוא אויסגע'פועל'ט אז דער אויבערשטער זאל אראפנעמען די גזירה פון אידן בדרך מלמעלה למטה, יא, ס'געקומען א אור מלמעלה, משה רבינו האט געדאווענט, און דער אייבישטער האט מבטל געווען די גזירה, און פנחס האט עס אויפגעטאן דורך זיין עבודה און דער און דער תשובה פון אידן בדרך מלמטה למעלה, זעט מען אז ס'האט צו טון סיי צו די עבודה פון משה קיבל תורה מסיני איז דער ענין פון אור, מה שאין כן ביי פנחס איז געווען דער ענין וואס ער געווען וואס ער געגאנגען האט געטון די מעשה וואס האט געהארגעט זמרי'ן, זעלבע זאך זעט מען עס ביי זיך אליין אויכעט, אז משה האט דורך זיין תפילה, דורך תפילה וואס תפילה איז דער ענין וואס ברענגט אראפ מלמעלה למטה אור, דער אייבערשטער פארגיבט אים, משה נישט גיין רעדן מיט די אידן, משה גיין רעדן צום אייבערשטן, מה שאין כן ביי פנחס'ן האט געהארגעט זמרי'ן אין פראנט פון די אידן, האט דאס זיי געברענגט צו תשובה, זעט מען איין זאך דא אין דעם ענין פון פון די חילוק פון משה מיט פנחס'ן, און ב' ביי משה איז געווען מסירות נפש, יעצט וועט מען פארשטיין, דער רבי האט געפרעגט פריערט פארוואס איז טאקע איז דא איז זיי נאכן אנגעבן וואס איז די נקודת הביאור פונעם הפרש פון די עבודה פון משה און עבודה פון פנחס, יעצט וועט מען עס פארשטיין זייער גוט, ב' ביי משה איז געווען מסירות נפש מצד הנשמה און ביי פנחס מסירות נפש מצד הגוף. וואו זעט מען עס? זייער פשוט, דערפאר שטייט אין זוהר, ביי משה איז געווען די עבודה מצד הנשמה, דערפאר איז געווען ענין פון ברענגען אור אראפ למטה, מה שאין כן ביי פנחס איז געווען מסירות נפש מצד הגוף ווייל ער האט אויפגעהויבן דעם מטה למעלה, ער האט געברענגט די אידן צו תשובה אויף א אופן וואס ער האט געטאן די מעשה בפועל, מה שאין כן משה האט נאר געדאווענט, וואס דער ענין פון די עבודה מצד הנשמה, זעט מען עס אין ביידע אופנים דעם חילוק פון פון משה ביז פנחס. דער רבי זאגט דרך אגב, דערפאר שטייט אין זוהר אז פנחס האט מתקן געווען דעם חטא פון נדב ואביהוא, נאך א געשמאקע ראיה אז פנחס איז געווען די עבודה מצד הגוף, און נישט ווי משה וואס זיין עבודה איז געווען מצד הנשמה. וואו זעט מען עס? שטייט אין זוהר אז פנחס האט מתקן געווען דעם חטא פון נדב ואביהוא, ווארום זייער חטא איז געווען אין דעם וואס זיי האבן ביי זיך ארויסגערופן דעם כליון הנשמה לאלוקות, נישט מיטנעמענדיג זייער גוף, זענען אריינגעגאנגען אין די אדער שתויי יין אדער ווי מען טייטשט אויס אז זענען געקומען צו א אופן פון רצוא, זיי האבן געוואלט, די נשמה האט געוואלט ארויסגיין און ווערן נכלל צוריק פון וואנעט זיי קומען, זיי האבן נישט געוואלט זיין אין א גוף, האבן זיי איבערגעלאזט דעם גוף, זיי האבן נישט מיטגענומען דעם גוף, ס'איז געווען א שריפה שריפת נשמה וגוף קיים, ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, שריפת נשמה וגוף קיים, ווי ס'ברענגט זיך טאקע אפילו זייערע בגדים זענען נישט פארברענט געווארן, ס'שטייט דארט אז משה רבינו האט געהייסן אז מ'זאל זיי ארויסנעמען ביי זייערע בגדים, ווייל די נשמה איז ארויסגעגאנגען דער גוף איז געבליבן דארטן, און דורך דעם מסירות נפש פון פנחס וואס איז געווען מצד הגוף, פנחס האט זיך מוסר נפש געווען מיטן גוף אויכעט, איז נתתקן געווארן זייער חטא, דאס זאגט דער רבי אין חצי ריבוע, דרך אגב אז מ'קען זען אז פנחס איז געווען די עבודה מצד הגוף, מה שאין כן משה איז געווען די עבודה מצד דעם ענין פון נשמה. יעצט פארשטיי מיר זייער גוט אז משה איז מלמעלה למטה, פארוואס משה איז געווען מלמעלה למטה, און פנחס איז געווען דער ענין פון מלמטה למעלה. אין אות ח' וועט דער רבי מסביר זיין וואס איז די תוצאה וואס איז די תוצאה פון די צוויי עבודות וואס מען זעט אין בפועל ממש די נפקא מינה און דער תוצאה פון די ביידע אופן העבודה בשעת די עבודה איז בדרך מלמעלה למטה אזוי ווי משה רבינו מצד גילוי אור ווערט טאקע דער מטה בשעת מעשה באלויכטן עס ווערט א ליכט און דורכגענומען פון דעם גילוי אור, ער ווערט דורכגענומען דורך דעם גילוי אור, וויבאלד אבער דער מטה גופא איז נישט נזדכך געווארן, ער האט דאך גארנישט געטאן, ס'איז נאר געקומען א אור אויף אים, איז רעכט אז נאכדעם ווי דער גילוי ווערט נפסק, בלייבט דער מטה אין זיין פריערדיגן מצב ומעמד, ס'גייט אוועק דער גילוי אור, איז דער מטה בלייבט די זעלבע זאך, ער איז נישט נשתנה געווארן, און דערפאר געפינט מען. זייער געשמאק, א געוואלדיגע געשמאקע ראיה, דערפאר געפינט מען אז כאטש מתן תורה האט אויפגעטון ביי אידן דעם ענין פון פסקה זוהמתם, גמרא ברענגט אין שבת, און עס ברענגט זיך אראפ אין זוהר אז דער זוהמא וואס איז געווען פון חטא עץ הדעת איז פסקה זוהמתם, פונדעסטוועגן איז אויך נאכדעם געווען אן ארט פארן חטא העגל, ס'איז געווען א געוואלדיגע זאך מתן תורה דער אייבערשטער איז אראפגעקומען מלמעלה למטה און האט געגעבן די תורה אור ממש מ'האט געזען מ'האט געזען וואס מ'קען הערן אלעמאל און מ'האט געהערט וואס מ'קען זען אלעמאל ממש היפך שינוי הטבע אינגאנצן און ס'איז געווען פסקה זוהמתם און די זוהמה איז אוועקגעגאנגען איז געווען א ארט אויף חטא העגל ביז אז דורך דעם איז געווארן דער ענין פון חזרה זוהמתם ווי דער זוהר ברענגט אראפ אז דער חטא העגל האט צוריק געברענגט די זוהמע, ווי קען עס זיין ס'דאך געווען אזא מורא'דיגער אור מלמעלה, וויבאלד אז דער אור איז נאר מלמעלה ס'האט נישט געהאט קיין עבודה מלמטה האט עס נישט נעמט עס נישט דורך אינגאנצן, בשעת אבער די עבודה איז איז בדרך מלמטה למעלה, דער מטה גופא, ווערט נזדכך ונתעלה, איז עס א ני ווי ווי שוין ביי פנחס'ן וואס האבן תשובה געטון צוליב אים, איז עס א ענין של קיימא, ווייל דו ארבעטסט דאך מיט דעם מיט דעם מטה, און דערפאר איז די כפרה וואס פנחס האט אויפגעטאן נישט געווען קיין איינמאליגע זאך, יעצט וועט מען פארשטיין דעם חילוק פון משה ביז פנחס און פארוואס ביי משה איז דאס נישט געווען און ביי פנחס איז געווען, אז דער אייבערשטער האט אים געגעבן בריתי שלום לו ולזרעו אחריו. ס'איז ביי פנחס'ן האט ער אויפגעטאן נישט קיין איינמאליגע זאך, ס'איז נישט געווען קיין איינמאליגע זאך, וואס האט ער אויפגעטאן? נאר ס'איז געבליבן א כפרה תמידית ונמשך.

דאס ברענגט אראפ די גמרא אין סנהדרין, ראויה כפרה זו שתהיה מכפרת והולכת לעולם, וויבאלד אז ס'איז געווען א ענין וואס ער האט געטון מיטן מטה, מיטן גוף, און ער האט געברענגט אז מ'זאל תשובה טון, יעמאלט האט עס א ענין פון קיום, און ס'האט א קיום נישט נאר יעמאלט, נאר ס'איז לו ולזרעו אחריו. און דאס איז די הסברה פארוואס דער שכר פון בריתי שלום לו ולזרעו אחריו איז געגעבן געווארן דווקא צו פנחס, ווארום וויבאלד אז דאס וואס פנחס השיב את חמתי, איז געווען אין אן אופן וואס האט נישט קיין הפסק, נישט נאר געווען ווי א אור מלמעלה וואס איז אראפגעקומען, ווען דער אור גייט אוועק בלייבט דער מטה צוריק וואס ער איז געווען, איז געווען אין א אופן פון איין אן הפסק, איז אויך דער שכר מידה כנגד מידה, אז דער בריתי שלום ווערט נמשך לו ולזרעו אחריו אן קיין הפסק. דערפאר האט פנחס געקראגן די ברכה לו ולזרעו עד עולם. אין אות ט', עט מען צוריק קומען יעצט און מ'עט זען וואס דער רבי האט געזאגט אז מסביר זיין דעם, לויט דעם עט מען קומען צו פארשטיין דעם קשר פון פנחס מיט ירמיהו, מען עט פארשטיין פארוואס די הפטורה האט א שייכות, טאקע ס'איז אויך צו טון מיט דעם ענין פון דעם זמן, וויבאלד עס איז אין די דריי וואכן איז דאס תלתא דפורענותא, אבער אין תורה איז דאך יעדער זאך מדויק מוז מען טרעפן אז ס'האט א קשר אויכעט מיט דעם ענין פון די פרשת השבוע, וואו האט עס א שייכות? דארף מען טרעפן א כללות'דיגן שייכות צווישן פנחס מיט ירמיהו. אות ט', על פי כל הנל וועט מען אויך פארשטיין די שייכות צווישן פנחס און ירמיהו, ווי גערעדט פריערט אין סעיף ד', און דעם אונטערשייד צווישן ישעיה און ירמיה, מיט, דער רבי האט דאך אראפגעברענגט פריערט מ'האט געלערנט דעם חילוק ירמיה מיט ישעיה, אז ישעיה איז געווען דער איין וואס האט געזאגט די אידן מוסר און האט זיי געזאגט אז ס'גייט זיין אז זיי זאלן תשובה טון עט זיין אלס גוט, מה שאין כן ירמיהו האט זיי געזאגט אז זיי זאלן נישט תשובה טון עט זיין א חורבן, אז ירמיהו איז געווען אין א זמן של דחיה והסתר און ישעיה איז געווען אין א זמן פון גילויים, און דאס איז סיבת החילוק צווישן דער עבודה בדרך מלמעלה למטה און בדרך מלמטה למעלה, דא זעט מען אויכעט דעם חילוק פון די עבודה פון מלמטה מלמעלה למטה און מלמטה למעלה. די רבי וועט עס גיין מסביר זיין זייער געשמאק ווי דאס איז די עבודה בדרך מלמעלה למטה איז מצד גילוי אור ווי איז די עבודה מלמעלה למטה עס קומט אראפ א גילוי אור מלמעלה וואס בכללות איז דאס די עבודה בזמן הבית וואס יעמאלט די ריעם פון שבעה נחמתא ס'שטייט דארטן אז כולה אויף ישעיה איז נחמתא ווען דער אור אלוקי איז מאיר בגילוי די עבודה בדרך מלמטה למעלה איז נישט אזוי, איז מיטן מטה גופא אין דעם ארט פון דחי' והסתר. ביי ירמיהו איז דאך געווען דווקא ווען ס'איז געווען דחי' והסתר, וואס ביים אדם בפרטיות, וואס מיינט עס ביי זיך אליין ביי יעדן איינעם, איז דאס די עבודה צו מברר זיין און אויסעדלען דעם גוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם. און אין כללות הזמן איז עס די עבודה אין זמן הגלות וואס ווערט אנגערופן ירמי' ווערט אנגערופן די גמרא רופט עס אן חורבנא נישט צו נתפעל ווערן פון די שוועריקייטן און נסיונות מצד חושך הגלות ביז צו מהפך זיין דעם חושך גופא לאור און ס'זאל זיין ולילה כיום יאיר ווי ס'שטייט א פסוק אין תהילים איז אזוי ווי משה און פנחס זענען חלוקים אין זייער עבודה אזוי איז אויכעט ישעי' מיט ירמי' ישעי' געווען אין דעם ענין פון אין א זמן וואס איז געווען גילוי אור, און מה שאין כן ירמי' איז געווען אין א צייט וואס איז געווען א דחיה והסתר, און דאס זעט מען ארויס אויכעט אין דעם ענין פון ארבעטן מיטן נפש הבהמית, מברר זיין דעם נפש הבהמית חלקו בעולם, וואס דאס איז די עבודה ווען ס'גייט מלמטה למעלה, נישט נאר אז ס'איז א אור מלמעלה, נאר ס'איז א ענין פון אתערותא דלתתא, מ'ארבעט אליין מיט זיך. און דאס איז וואס פנחס און ירמי' האבן ביידע געשטאמט ממשפחת נוכרי', יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט פארוואס ס'ווערט ווי מען זאגט אז דער ענין ווערט מרומז אין תורה די קשר פון ירמי' מיט פנחס'ן אז ביידע קומען ממשפחת נוכרי', עס קומט אונז עפעס לערנען, און אידן האבן זיי דערפאר מזלזל געווען ווי מען האט געלערנט אין סעיף א', אין דעם דריקט זיך אויס די נקודה משותפת פון זייער עבודה בדרך מלמטה למעלה סיי בנוגע זיך און מברר ומעלה זיין דעם אייגענעם מטה, משפחת נוכרי', זיי קומען פון משפחת נוכרי' און זיי האבן זיך מעלה געווען מיט זיי און זיי האבן אויפגעהויבן די מטה, סיי בנוגע דעם ארום זיך אין עולם, וואו זעט מען עס אין עולם? אין עולם זעט מען עס אז נישט קוקנדיג אויף דעם זלזול מצד די אידן האבן זיי מעורר געווען די אידן גופא צו תשובה טאן ווי די רבי גייט עס מסביר זיין זייער געשמאק אין פרטים מען זאל עס קענען פארשטיין זייער גוט און יעצט זעט מען פארוואס ביידע קומען ממשפחת נוכרי' ווייל ביי ביידן איז געווען די נקודה משותפת וואס איז די נקודה משותפת ביי ביידן איז געווען די עבודה מלמטה למעלה ביי פנחס איז געווען די עבודה אין א צייט וואס איז געווען א ענין פון פון בנות מואב מיט בעל פעור און ביי דעם ענין פון ירמיהו איז געווען וואס זיי האבן זיך צוגעהערט צו די צו די צו די צו די נביאי הבעל ממילא איז דאס איז דער קשר פון פנחס מיט ירמיהו זייער גלייך איינער צום צווייטן, ביי ביידן איז געווען דער ענין וואס זיי קומען מיט נוכריה, פון עם נוכרי, דער לשון איז ממשפחת נוכריה, און אויך את זלזלו ביניהם, מיט דעם זלזול האבן זיי מצליח געווען צו מעורר זיין די אידן אז זיי זאלן תשובה טון, ווייל די ביידע ביי ביידן איז געווען די עבודה מלמטה למעלה, און ממילא לויט דעם האבן מיר שוין דעם ענטפער וואס איז די שייכות פון די הפטורה צו די פרשה, און פארוואס בלייבט אונז נאר נאך איין שאלה פארוואס הייבט זיך אן די די הפטורה פון שבת פרשת פנחס הייבט זיך אן ווי ירמיהו געווארן א נביא מ'האט דאך געקענט אנהייבן גלייך מיט דעם ענין פון תלתא דפורענותא וועט דער רבי מסביר זיין שפעטער אין די שיחה. ביי המשכה מלמעלה למטה דערגרייכט דער אור און איז פועל נאר אין אזא מטה וואס איז נישט היפך פון דעם אור. ווי גערעדט פריערט אז אור קומט אראפ אין מטה האט עס עפעס א עפעקט אויף דעם מטה אבער דער אור גייט אוועק בלייבט גארנישט דא, דא זאגט דער רבי אין א אין א אנדער סארט אופן אביסל עס איז אין נאך אנדערש נאך געשמאקער עס איז נישט אנדערש אין נאך נאך מער אז ס'איז ווען ווען קען דער אור האבן השפעה אויפן מטה קען עס זיין נאר אויב ער נישט היפך פונעם אור אויב ער נישט אויף אזא נידעריגן מצב אז ער איז היפך פון אור אבער אויב דער מטה איז אזוי נידעריג און אז ער איז מנגד צום אור קען דאָרט דער אור נישט דערלאַנגען, סײַדן װאָס קען ער טאָן מיט אים? ד ער קען אים ברעכן, קען אים צעברעכן. דורך אַ העלאה מלמטה למעלה, װוּ מע איז מזכּך ומעלה דעם מטה גופֿא, איז מען מברר אויך אָט דעם מטה װאָס איז מזלזל אין קדושה. װוּ זע איך דאָס? זײ האָבן מזלזל געװען אין די צװײ, אין אין פּינחס און אין ירמיהו, פֿון דעסטװעגן האָבן בײדע געברענגט די ייִדן צו דעם ענין פֿון תּשובֿה. זיי האבן ביידע געהאט א השפעה און זיי האבן געבען מעורר געווען די אידן צו טון תשובה, מיט דעם ענין פון זלזול זעה איך אז מען ארבעט מלמטה למעלה, אז מען גייט און מען נעמט דעם מטה אליין, איז אפילו אז דער מטה איז מזלזל, דער מטה איז אין א אופן וואס ער איז נידעריג און ער איז מנגד צו דעם אור, איז מען מברר, עס שטייט דאך אז זיי זענען מזלזל אין אים, זיי האלטן אז, זיי האלטן אז די צוויי ווער זענט איר, איר קומט פון משפחת נוכריה, פון דעסטוועגן איז מען מברר אויך אט דעם חושך ביז ער ווערט נתהפך לאור. אות יו"ד הייבט דער רבי אן מיט די הוראה וואס מען קען זיך אפלערנען פון דעם, און דורך די הוראה לערנט מען זיך אויכעט אפ אויפן פארענטפערן די שאלה פארוואס די הפטורה הייבט זיך אן ווי ירמיהו איז געווארן א נביא וואס לכאורה האט עס נישט קיין שייכות צו דעם ענין, דאס איז א מורא'דיגער לימוד וואס מען קען אפלערנען וואס מען קען יא אפלערנען פון דעם וואס די הפטורה הייבט זיך אן דווקא מיט דעם ענין פון ווי ירמיהו איז געווארן א נביא נישט נאר פון תלתא דפורענותא גלייך מיט דעם ענין פון מקל שקד אני רואה. אות יו"ד די הוראה פון דעם אין עבודה בפועל פאר יעדן איינעם אין עבודה וואס איז די הוראה זענען פאראן אזעלכע וואס קאכן זיך אין ענייני הנשמה, ס'דא אזעלכע אידן וואס קאכן זיך אין עניינים פון נשמה, וואס איז דאס? תורה ותפילה וכו', זייער גאנצער ענין איז לערנען און דאווענען, זיי גיבן זיך אבער נישט אפ צו דעם עבודה מיטן מטה, זיי האבן נישט צוטון מיט דעם מטה, אז די ענייני הגוף זאלן דורכגענומען ווערן מיט קדושה, זיי לערנען און דאווענען, זיי האבן נישט צו טון מיט דעם גוף, האבן זיי נישט צו טון, זיי לערנען טאקע מיטן גוף, אבער האבן צו טון מיטן גוף, משנה זיין דעם גוף, מעלה זיין דעם גוף, האבן זיי נישט צו טון מיט דעם. און אזוי אויך איז א מער כללות'דיגער אופן, ביי זיך אליין באווארנט מען טאקע אלע עניינים, דער רבי זאגט, ביז יעצט האט דער רבי גערעדט וועגן זיך אליין, יעצט דער רבי זאגט אז מען זעט עס אויכט נישט נאר ביי זיך אליין, נאר אויפן כללות'דיגן עבודה זייער, ביי זיך אליין באווארנט מען טאקע אלע עניינים, נישט נאר די עניני הנשמה, נאר אויך די עניני הגוף און אפילו חלקו בעולם, ס'קען זיין אזא איינער וואס ער איז מתקן אויכט דעם ענין פון גוף און אויכט חלקי בעולם, אבער ער בלייבט אין זיינע אייגענע ד' אמות, ער גייט נישט ארויס פון זיך, מיט'ן זולת און חוץ פארנעמט ער זיך נישט, ער פארנעמט זיך נאר מיט זיך, איז דא איינער וואס פארנעמט זיך אין א אופן נאר מיט תורה ותפילה און ער לאזט אפ דעם מטה אינגאנצן, ס'דא אזא איינער וואס ער האט יא צוטון מיטן מטה אבער נאר מיט זיין מטה, מיט א מטה וואס איז חוץ פון אים האט ער נישט צו טון, דארף מען וויסן, דאס איז די הוראה וואס קומט ארויס פון דא פון די הפטורה און פון די שייכות פון פנחס מיט ירמיהו, דארף מען וויסן אז אזא סדר עבודה איז נישט אלעמאל א בר קיימא, ס'איז נישט אלעמאל עטס האבן עטס האבן א עטס בלייבן, בשעת ער איז פארנומען מיט ענייני הנשמה שטייט ער טאקע אין א העכערקייט אבער ווען ער האט דערנאך צו טון מיט ענייני עולם, ער מוז דאך האבן צו טון מיט ענייני עולם, ער דארף עסן, ער דארף שלאפן, איז נישט נאר וואס ער איז זיי נישט מעלה, נאר פארקערט זיי זענען אים רחמנא לצלן מוריד ומגשם. אויב ער האט נישט צו טון, און ער איז נישט מברר זיין זיין חלק, און ער האט נישט צו טון מיט'ן גוף, און ער האט צו טון נאר מיט תורה ותפילה, איז חס ושלום רחמנא לצלן קען זיין אז ווען ער גייט און ער האט צו טון מיט גשמיות, עט עס אים אראפשלעפן און ער זיי נישט, נישט נאר ער איז זיי נישט מעלה, נאר ס'איז אים מגשם. און אזוי איז אויך בנוגע צום כללות'דיגן מטה און חוץ, נישט נאר ביי זיך, נאר אין כללות'דיגן מטה, אין כללות'דיגן חוץ, בשעת ער איז אין זיינע ד' אמות איז ער בשלימות, ער איז פארמאכט אין זיינע ד' אמות, ער זעט נישט וואס טוט זיך אין די וועלט, איז ער בשלימות, אויב עס מאכט זיך אבער א מצב אז ער מוז האבן צוטון מיט דעם וועלט, מיטן חוץ, לאמיר זאגן א דוגמא איינער מוז האבן צוטון מיט ביזנעס מיט א געשעפט ער מוז האבן צוטון מיט מיט דעם, חס ושלום אמאל דארף מען, נישט חס ושלום, אמאל האט מען צוטון אפילו מיט ביזנעס מיט גויים, אז ער מוז האבן צו טון מיט דעם וועלט מיטן חוץ, קען אים דער חוץ חס ושלום מוריד זיין פון זיין מדריגה. וואס איז די עצה צו דעם? דעריבער פאדערט זיך פונעם אידן אז צוזאמען מיט דער עבודה פנימית אין ענייני הנשמה, דארף ער זיך פארנעמען אויך מיטן חוץ, ער דארף וויסן אז ס'איז דא א חוץ און ער דארף האבן צו טון מיט אים און ער דארף אים מברר זיין ביז דעם חוץ שאין למטה הימנו ווי געזאגט פריער, ס'איז געווען אויף א אופן האט מען מזלזל געווען אין זיי, ס'איז געווען ממש אזא נידעריגקייט פון דער קשר פון פנחס און ירמיהו מיט די אידן איז געווען אויף א געוואלדיגן מורא'דיגן נידעריגן אופן, זיי האבן מזלזל געווען, ווער זענט איר? ווי געזאגט פריער, ראו בן פוטי איז ער, זיי האבן געזאגט אויף פנחס'ן ער גייט הרג'נען א ראש שבט. פאדערט זיך פונעם אידן אז צוזאמען מיט דער עבודה פנימית און עניני הנשמה דארף ער זיך פארנעמען אויך מיט חוץ, ביז דעם חוץ שאין למטה ממנו, אז אויך ער זאל זיין א כלי צו די מעיינות פון תורה ומצוות, מען דארף אויפטון אין חוץ אויכעט אז זיי זאלן אויכעט האבן א שייכות צו די מעיינות פון תורה ומצוות, און דאס איז אויך די שייכות פון ענין הנ"ל צו בין המצרים, יעצט דארף מען פארשטיין אויכעט וואס האט דער ענין בכלל שייכות צו בין המצרים, דאס וואס דער אויבערשטער האט די אידן אנגעשיקט אין גלות איז געווען מיט דער כוונה אז אידן זאלן מברר זיין די עניני הגלות, ווען מען זעט אויף די עבודה פון פנחס און ירמיהו וואס זענען געווען אין א צייט פון דחי' און א צייט וואס איז נישט געווען קיין גילוי אור האט צו טון מיט דעם ענין אז מען דארף טון דווקא מיטן חוץ און פארוואס דער אויבערשטער האט זיי געשיקט אין אין גלות ווי צו איבערמאכן זיי אין אן אופן פון אתהפכא חשוכא לנהורא נישט ברעכן דעם חושך נעמען דעם חושך און אים מהפך זיין צו אור.

ווער נישט נתפּעל, אָבער גיי ווייטער. ניין, זאָגט מען אים, ניין, דו דאַרפֿסט עס נעמען און איבערמאַכן, אַז ס'זאָל ווערן ששון ושמחה. וואָס, וואָס איז דער ענטפֿער אויף דעם? אויף דעם ענטפֿערט די הפֿטורה, די הפֿטורה פֿון דעם ערשטן שבת פֿון בין המצרים, וואָס דאָס, וואָס מע לערנט ערשט וועגן דעם, פֿון די הפֿטורה פֿון ירמיה, און איז מקדים פֿאַר דעם, דער, דער רבי גייט ענטפֿערן פֿאַר וואָס מע איז מקדים דעם ענין פֿון דעם סיפּור ווי ער איז געוואָרן אַ, אַ נביא, און איז מקדים, די הפֿטורה איז מקדים פֿאַר דעם סיפּור דפּורענותא, ווי ס'שטייט מה אתה רואה מקל שקד אני רואה, דער אויבערשטער זאגט אני שוקד אויף חס ושלום ברענגען דעם חורבן, איז פארדעם ברענגט מען אראפ דעם יחוס והתחלה פון ירמיהו ונבואותו. די זעלבע זאך איז אויכעט ברענגט מען אראפ דעם יחוס פון פנחס, ווי מ'האט געלערנט אין די פרשה וידבר השם אל משה לאמור, שטייט נישט פנחס השיב את חמתי, פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, זעלבע זאך ווי ביי ירמיהו, ווי שטייט דארטן? שטייט אז ער איז געווען בן חלקיהו מן הכהנים וגומר, און דערנאך דעם און דערנאך הערשט קומט דער סיפור ווי אזוי ער האט זיך געשראקן צו זיין א נביא לגוים, ער האט דאך מורא געהאט, ער האט געזאגט איך קען נישט רעדן, און דער אויבערשטער האט אים דערויף אים געענטפערט אל תירא מפניהם כי אתך אני, איך גיי מיט דיר, אז דער אויבערשטער איז מיט אים און גיבט אים אלע נויטיגע כוחות צו איבערמאכן און פועל זיין אויף די גוים און ממלכות. ממילא פון דעם לערנט מען זיך אפ, דערפאר הייבט ער אן מיט דעם אז ס'איז נישטא וואס צו מורא האבן, מ'הייבט נישט אן גלייך פון דעם פון ג' דפורענותא, מ'הייבט אן קודם מיט דערציילן א אידן אז דו ביסט אין גלות, זאלסט נישט ווערן נתפעל, דער אייבערשטער האט דיר געשיקט דארטן צו קענען מברר זיין דעם גלות און האבן צו טון מיט דעם גלות און אים אויפהייבן מלמטה למעלה, און אזוי אויך ביי יעדערן ביי יעדערן בפרט, אזוי אויך ביי אונז ביי יעדער איינעם, נישט נאר ביי ירמיהו, אז נישט קוקנדיג אויף דעם גודל ההסתר פון זמן הגלות, און ס'ווערט א חושך כפול ומכופל, גיט מען אים מלמעלה אלע נויטיגע כוחות אויף איבערמאכן דעם הסתר לאור. ממילא פארשטייט מען שוין פארוואס ס'הייבט זיך אן, איז ווערט אלץ זייער געשמאק פארשטאנדיג, גייט אראפ די שאלה אויף די שייכות די כללות'דיגע שייכות צווישן ירמיהו מיט דעם, נישט נאר אז מען טוט זיי מזלזל ווען נאר דאס גיבט אונז צו א געשמאק אין דעם, אבער דער עיקר איז אין זייער עבודה וואס איז געווען זייער עבודה דווקא מלמטה למעלה, דער חילוק פון ירמיהו פון פון פון ירמיהו מיט מיט ישעיהו אין זייער נבואה, דער חילוק פון פנחס מיט משה, ווערט אלץ זייער געשמאק פארשטאנדיג. אות יב. ס'איז ידוע אז ירידת הנשמה למטה איז בחינת גלות ממש, דער אלטער רבי שרייבט אין תניא פרק לז, די נשמה אין גוף איז בחינת גלות ממש, איז ככל הדברים האלה וואס מ'האט גערעדט ביז יעצט איז פאראן ביי יעדערן בפרט אין דעם עולם קטן זה האדם, ווי דער תנחומא זאגט אז עולם קטן איז דאס האדם, בשעת א נשמה איז יורד אין תלתא דפורענותא, מען קומט אראפ אין תלתא דפורענותא, וואס איז דאס תלתא דפורענותא? מען קומט אראפ אין די ג' עולמות פון בי"ע, אצילות איז דער העכסטער עולם וואס איז דא, אין אצילות שטייט דער אלטער רבי אין ליקוטי תורה אויף שטייט לא יגורך רע גייט עס אויף אצילות, מה שאין כן ווען די נשמה הייבט אן צו אראפקומען אין בי"ע, אין בריאה, און דערנאכדעם יצירה, ביז זי קומט אראפ אין עשייה, וואס אין עולם הבריאה איז שוין פאראן א מציאות פון רע, מה שאין כן אין אצילות, הויבט זיך די נשמה אן צו שרעקן, אזוי ווי מ'רעדט ביי ירמיהו, ער האט געזאגט דעם אייבערשטן, איך קען נישט, איך האב מורא, איך קען מער נישט קיין דבר, אני לא יודע דבר. הייבט זיך אָן די נשמה צו שרעקן, ווי אַזוי ווי זי קען, ווי אַזוי ווי אַזוי זי וועט קענען דורכפֿירן איר תּפֿקיד, איר עבודה אינעם גלות פֿון עולם, זאָגט מען די נשמה גלייך ביי דער התחלה פֿון איר ירידה. אין דער ערשטער הפֿטורה פֿון די תּלתא דפּורענותא, וואו דער רבי פֿאַרגלייכט דאָס ערשט מיט דעם ענין פֿון די דריי עולמות, וואו די נשמה קומט אַראָפּ אין בריאה, יצירה, עשיה, איז אין דעם אָנהייב, מע הייבט אָן די הפֿטורה פֿון תּלתא דפּורענותא, הייבט מען נישט אָן מיט דעם ענין פֿון מקל שקד אני רואה, נאָר מע הייבט אָן בטרם אצורך בבטן ידעתיך, וואס מיינט דאס? אז פאר דער אייבישטער האט דיר באשאפן אין מאמע'ס בויך האב איך דיר שוין געקענט, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך, בטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך, דו האסט נישט וואס צו שרעקן זיך פאר דיין שליחות צו זיין א נביא לגוים, די וואס איז די גוים? וואס מיינט דא גוים אין רוחניות הענינים ווען מען רעדט דא וועגן דעם ענין וואס יעדער איינער דארף וויסן ביי זיך אז דער אייבישטער זאגט דיר בטרם אצורך בבטן ידעתיך, בטרם תצא מרחם הקדשתיך און נביא לגוים נתתיך, זאלסט זיך נישט שרעקן פון פון פאר דיין שליחות צו זיין א נביא לגוים, וואס איז דאס? די עבודה צו מברר זיין דעם גוי אשר בקרבך, יעדער איינער האט דאך אין זיך א שטיקל גוי, גוי אשר בקרבך טייטשט חסידות אז ס'מיינט דעם גוי וואס איז דא אין דיר, וואס איז דער גוי וואס איז דא אין דיר? דעם גוף ונפש הבהמית און חלקך בעולם זאלסטו נישט מורא האבן און זאלסט וויסן אז דו קענסט עס מתקן זיין, וואזוי? זאגט דער רבי צוויי זאכן, ווייל, א', בטרם אצורך, פאר כ'האב דיר באשאפן בבטן ידעתיך, וואס מיינט דאס? דו האסט א נשמה קדושה, א חלק אלוקי ממעל ממש, ווי דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תניא אני פרק ב', וואס איר שורש, דער שורש פון די נשמה, איז העכער פון דעם מקור הירידה, שטייט דאך בטרם אצורך ידעתיך, פאר כ'האב דיר באשאפן אז די בטרם אצורך פאר כ'האב דיר באשאפן אין דיין מאמע'ס בויך און דו גייסט ארויסקומען און דו גייסט אראפגיין אין אין בריאה יצירה עשיה פארדעם האב איך דאס שוין געקענט ממילא קומט דאך אויס אז דאס איז דאך העכער פון די מקור פון די ירידה ממילא איז דארפסטו נישט מורא האבן איין זאך ב איז בטרם תצא די לשון איז דארטן בטרם תצא מרחם הקדשתיך נישט נאר האסטו א נשמה קדושה, נאר הקדשתיך, מ'גרייט דיר צו במעי אמו, בטרם תצא מרחם שטייט דארטן, מלמדים אותו כל התורה כולה ווי די גמרא זאגט אין נידה. און ממילא האסטו די צוויי זאכן וואס דאס געבן דיר דעם כח אז זאלסט נישט נתפעל ווערן פון דעם, זאלסט אנגיין, זאלסט וויסן אז דו קענסט האבן די עבודה, קענסט מברר זיין, די נידעריגסטע וואס עס קען זיין, ביז אפילו דעם גוי אשר בקרבו וואס דאס איז דער גוף ונפש הבהמית. און הגם דער רבי פרעגט א געשמאקע שאלה און הגם אז בשעת ער ווערט געבארן קומט א מלאך און משכחו כל התורה כולה, עס שטייט ווי די גמרא זאגט גלייך דארט אין נדה, איז עס נאר בגלוי האט ער עס פארגעסן, אבער בפנימיות בלייבט עס ביי אים, און דאס גיט אים כח אז אויך ווי ער געפינט זיך למטה אין עולם הזה זאל ער קענען לערנען תורה ווי ער האט עס געלערנט במעי אמו. דער רבי ממשיך, טענה'ט די נשמה, וואס טענה'ט ירמיהו, און דער רבי ניצט עס ערשט אויף יעדן איינעם וואס זיין נשמה טענה'ט, דער אייבערשטער זאגט אים בטרם אצורך בבטן ידעתיך, פאר איך שיק דיר אראפ האב איך דיר שוין געוואוסט איך גיב דיר דעם כח אויף דעם ווייל דו קומסט פון א העכערן ארט פון ירידה, בטרם תצא מרחם האב איך דיר שוין הקדשתיך מ'האט געלערנט מיט דיר גאנץ תורה, זאגט ער אבער א נשמה קען טענה'ן ווי ירמיהו טענה'ט נאכדעם אלץ נאכדעם וואס דער אויבערשטער זאגט אים זאגט ער לא ידעתי דבר כי נער אנכי אמת טאקע אז בפנימיות האט ער כל התורה כולה האסט מיר געלערנט די גאנצע תורה איך האב עס טאקע פארגעסן שטייט אז אז מלמדים אותו כל התורה אבער משכחו כל התורה כולה איז בפנימיות האב איך עס אבער בגילוי זאגט ער נער אנכי אז איז בשלמא בנוגע צו די עניני הנשמה זיין פנימיות האט ער גענוג פנימיות'דיגע כוחות נישט צו נתפעל ווערן פון וועלט און לערנען תורה וכו', איז אין פנימיות און אין עבודת הנשמה האב איך גענוג, ווייל כ'האב די פנימיות וואס פון מ'האט מיר געלערנט די תורה, הגם ס'איז געווען משכחו האב איך עס ווייטער, אבער בנוגע צו זיין א נביא לגויים, דבר, איבערמאכן זיין גוף ונפש הבהמית וחלקו בעולם, זאגט זאגט די נשמה, נער אנכי, וואו נעם איך דעם כח? ענטפערט דער אויבישטער, אל תאמר נער אנכי, כי על כל אשר אשלחך תלך אל תירא מפניהם כי איתך אני. קלאר, דער אייבערשטער זאגט אים קלאר, זאג נישט ביסט א נער, ווייל וואו איך וועל דיר שיקן זאלסטו וויסן זאלסטו גיין, זאלסט נישט מורא האבן פאר גארנישט, ווייל איך גיי מיט דיר, דער רבי האט אונטערגעשטראכן כי איתך אני, נישט נאר האט א איד א חלק אלוקה ממעל ממש, און נישט נאר האט ער דעם כח וואס נעמט זיך פון דעם וואס במעי אמו האט מען מיט אים געלערנט כל התורה כולה, נאר אויך דערנאך אפילו אז ער האט פארגעסן, בשעת די נשמה איז שוין בגוף, און בזמן הגלות גיבט מען אים כוחות מלמעלה, איתך אני, דער אייבישטער גייט מיט דיר, ווי ער געפינט זיך, ווי ער געפינט זיך דא למטה, איז דער אייבישטער מיט אים די גאנצע צייט, ער זאל קענען דורכפירן די שליחות, על כל אשלחך, אויף אלץ וואס איך וועל דיר שיקן, יעדער נסיון, יעדע זאך וואס ס'קומט צו דיר, זאלסטו וויסן אז דו זאלסט קענען טון, צו אויפטון אין די גוים און ממלכות, און אין ביידע קווין. נישט נאר איין קו נאר ביידע קווים, סיי אין סור מרע, וואס איז סור מרע, וואס דער אייבישטער זאגט אים דארטן קלאר אינעם פסוק, דער פסוק הייבט זיך אן דארטן אז ראה הפקדתיך על הגוים, און דער לשון איז דארטן לנתוש ולנתוץ, צו אויסרייסן און צו צוברעכן, און אויכעט לבנות ולנטוע, צו בויען און צו פלאנצן. סיי דאס ווייזט ביידע סיי אויף סור מרע און סיי אויף עשה טוב, לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס איז נישט טון זאכן וואס מען טאר נישט, סיי אין ועשה טוב, לבנות ולנטוע וואס דאס איז א ענין פון פאזיטיוו, פון טון, דאס איז דער ענין פון ביידע זאכן סור מרע און עשה טוב, און נאך מער, דער אייבישטער ווארנט אים, דער אייבישטער זאגט אים אן, אל תחת מפניהם, זאלסט נישט מורא האבן פון זיי, פארוואס? חס ושלום אז דו האסט מורא און דו האסט מורא און דו מיינסט אז דו וועסט נישט קענען דורכפירן? פן אחתך לפניהם, אויב דו וועסט מורא האבן פון זיי וועל איך דיר צוברעכן אין פראנט פון זיי, חס ושלום. קלארע ווערטער, דער אייבישטער ווארנט אים, דו זאלסט נישט מורא האבן, טאמער וועסט מורא האבן, אחתך לפניהם. רש"י טייטשט אפ אחתך לפניהם, אויב דו וועסט מורא האבן פאר זיי וועל איך דיר צוברעכן פאר זיי. זאלסט נישט מיינען אז דו וועסט זיך קענען באגנוגענען מיט ראטעווען זיך אליין, אני את נפשי הצלתי, נאך טיפער, זאלסט נישט מיינען אז דו קענסט נאר ראטעווען זיך אליין, און מיט דער וועלט וועסטו גארנישט טון, טענה'נדיג נער אנכי, א איד טענה'ט דיר, פיין, איך בין מוכן אויף אלץ, איך האב נישט קיין מורא, איך גיי טון אלץ, וואס זאל איך טון? איך וועל זיך באגנוגענען, איך וועל זיין צופרידן, איך וועל זיך ראטעווען. זאגט דער רבי ניין, זאגט מען אים אז וויבאלד דו געפינסט זיך אין א גוף ונפש הבהמית אין עולם הזה הגשמי, איז דער מצב פון וועלט דיר נוגע? קענסט זיך נישט פארמאכן אין שטוב און פארשליסן און זאגן אז איך האב צו טון מיט זיך אליין און דאס איז דאס. איז דער מצב פון וועלט נוגע דיר? אויב דו ווילסט זיך באווארענען פון אחתך לפניהם איז אל תחת. אויב דו ווילסט זיך באווארענען אז דער אייבישטער זאל חס ושלום זאל נישט זיין קיין אחתך לפניהם איך זאל דיר נישט צוברעכן פאר זיי, מוז זיין אל תחת, זאלסט נישט מורא האבן צו מאכן די וועלט א דירה לו יתברך, נישט נאר זיך אליין נאר די וועלט אויכעט. און דורך דער עבודה אין דעם אופן וועט מען גאר אינגיכן זוכה זיין אז פנחס הוא אליהו, וואס אליהו דורך דעם וועט מבשר זיין די בשורה פון ביאת המשיח וואס וועט אונז אויסלעזן בגאולה האמיתית והשלימה, דער רבי לייגט צו אין הערה אַכט און פֿופֿציק שתהיה גאולה נצחית שאין אחריה גלות, און לויט דעם וואס מ'האט געלערנט אין סעיף ח', און וואס איז די שייכות לאליהו פארוואס דווקא אליהו, דווקא אליהו קען עס טון, מה שאין כן די גאולה ממצרים איז געווען דווקא דורך דעם ענין פון משה וואס איז געווען אחריה גלות, מה שאין כן די גאולה פון אליהו וואס ס'וועט זיין משיח וועט קומען, עס וועט זיין א ענין פון א גאולה נצחית שאין אחריה גלות, זאל זיין מיד ממש.